אה גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי, ס'איז אריינגעקומען אפאר מעשות פון אנעקספעקטעד טשעקס אין די מעיל, מענטשן האבן מיר אריינגעשיקט, ארי האט באקומען עפעס א פופצן הונדערט דאלערדיגע טשעק, שלמה הערש האט באקומען עפעס א דזשאב, א אנעקספעקטעד דזשאב צו זיין עפעס א שמש ביי א חתונה, ס'איז אים געווען א געשמאקע זאך, ס'האט אים געדויערט אפאר מינוט, און ער האט געמאכט אפאר הונדערט דאלער, סאו סאו סתם דערמאנט פון די ווארט פון רבי נתן פון ברסלב, ער זאגט דארטן אין ליקוטי הלכות אין הלכות. משא ומתן, זאגט ער אז בעצם דארף א מענטש נישט טון קיין השתדלות צו באקומען פרנסה, אונז האבן דאך ר' זישא געהאט פרנסה, אידן זענען געווען פערציג יאר אין מדבר און זיי האבן נישט געדארפט גארנישט טון קיין השתדלות לפרנסה, פארוואס סאו ווייל בעצם די זאך פון בטחון אליינס איז די זאך וואס שלעפט צו דיר פרנסה, די אייבערשטער איז דאך א זן ומפרנס לכל אן דעם וואס דו זאלסט דארפן גארנישט טון, פארוואס טוט א מענטש השתדלות? ווייל אנישט וואלט ער נישט געגלייבט, סאו בעצם א מענטש דארף טון השתדלות ווען ער איז נישט אויסגעארבעט אינגאנצן מיט די מדת הבטחון, נוצט ער די השתדלות אז אה. יעצט האב איך שוין א פעט, א דרך הטבע'דיגע זאך וויאזוי איך קען מאכן געלט, יעצט פארלאז איך מיר אויפן אייבערשטן אז ער גייט מיר שיקן פרנסה דורך מיין סטריעם אוו אינקאם, דורך מיין דרך הטבע'דיגע וועג, אבער באמת ווען ער איז ווען פולי אויסגעארבעט אין בטחון וואלט ער נישט געדארפט טון קיין השתדלות אויך נישט, און האב איך ווען כ'האב געזען די זאך האב איך געטראכט אז בעצם ווען א מענטש טוט זכותים קען ער נישט טראכטן אז אה בזכות דעם גיי איך האבן ווייל ווייל אנכי עפר ואפר איך בין גארנישט ווערט און אלעס וואס איך באקום פון דיר איז נאר בתורת רחמנות, אבער ווען א מענ ער קען עס אבער וויבאלד ער איז נישט אויסגעארבעט אין בטחון קען ער טראכטן אה ער פארלאזט זיך אזוי ווי אה די אייבערשטער כ'האב יעצט א צינור אז לכבוד דעם גייט מיך די אייבערשטער פארלאז איך מיר מער אויפן אייבערשטן סאו ער נוצט די די זכות וואס ער האט געטון די מסירת נפש וואס ער האט געמאכט דער איז ער איז געגאנגען צו א צדיק אז די אייבערשטער גייט אים יעצט געבן לכבוד דעם אבער נישט אז ער פארלאזט זיך אויף דעם זכות נאר ער נוצט עס וויבאלד ער איז נישט אינגאנצן אויסגעארבעט אין מידת בטחון אבער באמת ווארט מען אונז אויפן טאג אז אונז זאל מיר אלע זיין פולי פולי אויסגעארבעט אין מידת בטחון. אונז זאל מיר באקומען אזוי ווי ארי און שלמה הערש אזוי טשעקס אין די מעיל אנלימעטעד אן דארפן טון גארנישט. סאו שמולי האט אריין געשיקט א ביוטיפול מעסעדזש, ער זאגט אז די עולם קען נישט ער האט זייער הנאה פון די מאוומענט וואס אונז מאכט מיר דא אז די עולם קען זייער גוט גמרא מיט אלע זאכן אבער חומש רשי וואס איז די קאור פון כל התורה כולה איז די עולם נישט אויסגעקאכט אין און אז מען שטעלט עס צו אויף א געשמאקע איזי טו אנדערסטענד וועג איז עס א מוראדיגע זאך. און ער לייגט מיר צו אז נישט אז ער בעט אז די שיעורים זאלען זיין יעצט אויף ווידעא, ער האט זייער הנאה אז ס'איז אויף אודיאו, אבער מען מוז קענען צולייגען א פנים צו די צו די וואויס, ווער ווער דער סעגעדין איז, ווער איז דער דוד סעגעדין. ועוד חזון למועד, עקשעלי די עולם האט אנגעהויבן רודערן דא, אז מען דארף מאכען א סיום, מען דארף אנהייבען פלענען א סיום פאר סוף בראשית, סוף ספר בראשית, סאו יא, ס'איז עקסייטינג סטאף וואס ס'קומט אן די האריזאן, אונז גיימיר ענק האלטן אפדעיטעד עז טיים גאוס ביי. סאו אונז האלט מיר דא פרשת וירא, סאו סוף סדרה לעצטע וואך האט דער אייבערשטער געזאגט פאר אברהם אבינו זאל מקיים זיין מצות מילה, סאו יעצט קומט די אייבערשטער אים מבקר חולה זיין. וויאזוי ווייס איך אז דאס איז א ביקור חולים נישט סתם א נבואה? צוויי סיבות. איינס וירא אליו, ער האט זיך צו אים באוויזן, ער זאגט נישט אז ער האט זיך באוויזן צו אברהם, ווייל מען רעדט מענין לענין, מען האלט נאך אינמיטן די, מען רעדט נאך פון אברהם, און גלייך נאכדעם קומט אים דער אייבערשטער באזוכן ווייל ער קומט אים מבקר חולה זיין, נאך א זאך, ער האט זיך באוויזן צו אים און ער זאגט אים אבער גארנישט, ס'איז נישט געווען קיין סיבה פארוואס, ס'איז נישט געווען קיין דיבור דא אין די נבואה. נאר די סיבה פארוואס די אייבישטער איז געקומען צו אים איז געווען צו מבקר חולה זיין. סאו שטייט וירא אליו ה' באלוני ממרא, די אייבישטער האט זיך באוויזן צו דעם אברהם באלוני ממרא, בעצם האט ער געוואוינט אין א גרויסע שטח אין א סטרעטש אויף א בארג צווישן בית קל און עי, און א חלק פון די זאך איז געווען די פלענטעישן פון ממרא, די תורה זאגט דווקא אז ער איז געווען דארטן בשעת די אייבישטער איז געקומען צו אים, ווייל די אייבישטער וויל אים אפגעבן כבוד פאר א געוויסע סיבה, מ'וועט זען רשי, והוא יושב און דער אברהם זיצט, פתח האוהל, כחום היום, ס'איז געווען אזוי מיטאג צייט. און אברהם אבינו איז געזיצן אינדרויסן און געווארט אויף געסט, זאגט די הייליגע רשי וירא אליו, פארוואס איז ער געקומען דארטן לבקר את החולה, אמר רבי חמא בר חנינא, אז די צייט ווען אברהם איז געזיצן דארט אינדרויסן פון זיין געצעלט איז געווען יום שלישי למילתו, ווייל די ערשטע צוויי טעג נאך א ברית איז א מענטש טאקע מער מסוכן, אבער די דריטע טאג ווערט ער מורא'דיג אפגעשוואכט, די שוואכסטע צייט וואס ער איז נאך זיין ברית איז די דריטע טאג, נישט די מסוכנ'דיגע חלק איז טאקע די ערשטע צוויי טעג, אבער ווען ער דארף האבן איינער זאל אים קומען מבקר חולה זיין איז די דריטע טאג, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו. אנדערע ווילן זאגן אז ס'איז יא געווען ביום מילתו, אבער אונז גיימער דא אויף שיטת רשי אז ס'איז געווען די דריטע טאג למילתו און ס'איז געווען אזוי דריי טעג אריין אין פסח, ווייל ווייל די טאג וואס ער האט זיך גע'מל'עט האט די אייבערשטער צוגעזאגט אז נעקסטע יאר וועסטו האבן א קינד, און מוז מוז זיין אז יצחק איז געבוירן די ערשטע טאג פסח ווייל די אידן זענען אויסגעלייזט געווארן די ערשטע טאג פסח, און די יציאת מצרים איז דאך געווען פיר פונקטליך פיר הונדערט יאר נאך לידת יצחק. סאו אונז האלט מיר דא לכאורה לויט שיטת רשי האלט מיר אונז דא בערך ט"ז אדער י"ז ניסן. זאגט די הייליגע רשי באלוני ממרא וואס עפעס פעלט מיר אויס צו זאגן דעם פלאץ און ער האט געהאט נאך פלעצער ווי ער וואס ער האט זיך געדרייט אדער ווי ער האט געוואוינט נאר זאגט רשי דאס איז אויף וואס כ'האב איך געבן אפ דא די כבוד פאר דעם ממרא הוא שנתן לו עצה על המילה בעצם האט ער געפרעגט ענר אשכול און ממרא אלע דריי פון זיינע בעלי ברית וואס ער זאל טון וועגן די מילה וואס הייסט בעצם האט ער נישט געהאט קיין שום דאוט צו ער זאל יא פאלגן דעם אייבערשטן צו נישט די אברהם האט זיך זיכער גע'מל'עט. נאר וואס ער האט געהאט א פראבלעם דארטן ווייל ער האט אנגעהויבן מל'ן א חלק פון זיינע דרײַ הונדערט און אַכצן חניכיו ילידי ביתו, און אסאך זענען אויסגעשטארבן ווייל ער האט נישט געוואוסט וויאזוי לייק ער האט געמאכט ער האט נישט געוואוסט וויאזוי ס'ארבעט האט ער געפרעגט זיינע חברים וואס זאל איך טון דא? האט אים ממרא געזאגט ס'שטייט דאך המול ימול המול יא אז נאר דער וואס איז גע'מל'ט זאל מל'ן אנדערע, דו ביסט דאך נאכנישט גע'מל'ט, מל'ע דיך קודם וועסטו האבן הצלחה מיט די איבעריגע, סאו. לפיכך וויבאלד ער האט אים געגעבן א עצה על המילה נגלה עליו בחלקו האט די אייבערשטער אים אפגעגעבן כבוד אז ער זאל אז ער האט זיך באוויזן אין זיין הויז. יושב, זאגט רשי אז ס'שטייט נישט יושב מיט א ו', ס'שטייט אן א ו', קען איך עס ליינען אויך אויך ישב אז ער איז געבליבן זיצן, וואס הייסט? ביקש לעמוד, די אייבערשטער איז געקומען צו אים האט ער זיך געוואלט אויפשטעלן מפני כבודו של הקדוש ברוך הוא, האט אים די אייבערשטער געזאגט שב ואני אעמוד, דו זיץ און איך וועל שטיין, און ואתה סימן לבניך דאס זאל זיין א סימן פאר דיינע קינדער, אז ס'גייט נאך קומען א טאג שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינים, איך וועל שטיין. בשעת מען משפט און והם יושבין און די אידן און די בעלי דינים וועלן זיצן שנאמר אט אזוי שטייט אין תהלים אלקים נצב בעדת קל די אייבערשטער זיצט אין אין די עדת קל אין די אין די ביי די בית דין סאו לכאורה א קראנקער ליגט אין בעט ער שטייט נישט פתח האוהל וואס זוכט אברהם אינדערויסן פון זיין געצעלט זאגט רש י לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו ער געווארט צו זען ווען צו ס'קומט אריבער א מענטש ער זאל קענען מקיים זיין די מצוה פון הכנסת אורחים כחום היום. פשוט פשט איז אז ס'איז געווען אזוי עלעווע צוועלעווע נאכמיטאג. זאגט אבער רש י, ברענגט ער אפ א גמרא, אז הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, די אייבערשטער האט ארויסגענומען די זון פון איר האלטער, כדי ס'זאל זיין גאר הייס, עס זאלן זיך נישט דרייען קיין מענטשן אין גאס שלא יטריחו באורחים, אז ער זאל נישט דארפן זיין ביזי יעצט ווען ער איז אין פעין פון זיין מילה. אבער ולפי שראהו מצטער, וויבאלד די אייבערשטער האט געזען אז ער איז זיך מצער ער קען נישט האבן קיין געסט, שלא היו אורחים באים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים, די מלאכים וואס וואלטן ווען עניוועי געדארפט קומען יעדער פאר זייער שליחות, גבריאל מיכאל און רפאל, וואס יעדער האט זיך געדארפט טון עפעס א אנדערע זאך, האט די אייבערשטער געמאכט זיי זאלן אויסקוקן בדמות אנשים, כדי אז ער זאל אז ער זאל מתיישב דעתו אז ער זאל קענען האבן אורחים, איי לכאורה אז דו מאכסט אזא נס זיי זאלן קענען אויסקוקן בדמות אנשים קענסטו דאך אויך מאכן א נס אז די חמה זאל נישט ארויסגיין מנרתיקה, האט אבער די אייבערשטער נישט געוואלט אז ס'זאל אנקומען אזא שוואונג פון מענטשן וואס ער האט דארטן יעדן טאג, אברהם אבינו איז דאך געווען דער גרעסטער האוסט דארטן אין יענע צייט, האט די אייבערשטער געמאכט ס'זאל זיין הייס און נאר די מלאכים זאלן זיין עוועילעבל בדמות אנשים, זאגט די פסוק ווייטער וישא עיניו ער האט אויפגעהויבן זיינע אויגן וירא און ער האט געזעהן די דריי מלאכים און והנה שלשה אנשים נצבים זיי שטייען דארטן נצבים עליו שטייען דארטן נעבן אים און וירא און ער האט פארשטאנען אז זיי ווילן נישט קומען ווייל זיי האבן זיך אפגעשטעלט אדער נאך א פשט אז זיי האבן זיך אויסגעדרייט זיי האבן געוואלט אוועק גיין איז וירץ לקראתם איז ער געלאפן קעגן זיי מפתח האוהל פון די טיר ווי ער איז געווען און וישתחו ארצה ער האט זיך געביקט צו זיי. סאו בעצם דא דא דא א מחלוקה צווישן רש י און רמבן, רש י זאגט אז ער האט נישט געוואוסט, לויט שיטת רש י לכאורה לויט וויאזוי ס'קוקט אויס אין די ווערטער אז ער האט נישט געוואוסט אז זיי זענען מלאכים ער האט געמיינט זיי זענען געהעריגע מענטשן, די רמבן זאגט ניין ער האט גלייך באמערקט אז זיי זענען מלאכים, סאו וישתחו ארצה איז לויט רש י האט ער זיך געבוקט צו זיי ווייל זיי האבן אויסגעקוקט אזוי ווי ווי פראפעשענעלס, ווי מענטשן מיט קעריערס, איינער איז געווען א שיפס קאפיטאן איינער דאס איינער יענץ, ממילא האט ער געזען אז זיי זענען אנשים חשובים האט ער זיך געבוקט פאר זיי, לויט די רמבן אז ער האט יא באמערקט האט ער זיך בעצם געבוקט פאר זיי ווייל זיי זענען מלאכים.

ווי האב איך דיר א ראיה אז איין שליחות קען נישט געטוהן ווערן דורך צוויי מלאכים? שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים, שטייט ויאכלו זיי האבן געגעסן, ויאמרו אליו זיי האבן געזאגט איה איז שרה, אבער ובבשורה דארט ווי שטייט ווי מיכאל האט מבשר געווען פאר שרה אז ער גייט האבן א קינד שטייט ויאמר שוב אשוב אליך איך וועל מיך צוריק קערן צו דיר, וואס איז שייך לשון יחיד האסט דאך גערעדט ביז יעצט בלשון רבים, אלא מאי ווען ס'איז געקומען צו די עקשול שליחות איז נאר האט נאר איין מלאך עס געטוהן, און די זעלבע זאך ובהפיכת סדום הוא אומר כי לא אוכל לעשות דבר לבלתי הפכי, איז אויך א לשון יחיד. און רפאל, דער רפאל שרפא את אברהם, ער איז אויך געגאנגען צו צו ראטעווען לוט, און דאס איז נישט קיין צוויי עקסטערע שליחות'ער, ווייל ראטעווען און היילן איז די זעלבע טייפ אוו שליחות. שטייט הוא שנאמר ויהי כהוציאם אותם החוצה, ווען זיי, די צוויי מלאכים רפאל און גבריאל, איינער איבערדרייען, איינער ראטעווען, זענען געקומען צו אים, זיי האבן אים ארויסגענומען לוט'ן אינדרויסן, און ויאמר ווען עס איז געקומען אבער צום עקשול ראטעווען, האט ער, שטייט שוין ווייטער א לשון יחיד, ויאמר און ער האט געזאגט המלט על נפשך וואטש דיך, ראטעווע דיך האט אים רפאל געזאגט. למדת דו לערנסט ארויס פון דעם שהאחד היה מציל. נאר איינער, נאכאמאל פארוואס? ווייל צוויי שליחות קען נישט געטון ווערן דורך איין מלאך. און די זעלבע זאך פארקערט. איין מלאך קען נישט טון קיין צוויי שליחות. וואס איז די סיבה צו דעם? קודם, ווייל די אייבערשטער באשאפט יעדע מלאך פאר איטש אינדיווידשול שליחות. ס'איז נישט אזויווי א מענטש וואס קען האבן אסאך רעספאנסיביליטיס. יעדע מלאך ווערט באשאפן, געבוירן, ספעציעל צו באדינען דעם אייבערשטן אויף די און די פארנעם. צווייטע זאך. איז ווייל אנישט וועט אויסקומען א פחיתות כבוד, אויב דו וועסט זען אז דו דארפסט האבן צוויי מלאכים אויף יעדע שליחות וועט דאך אויסקומען א פחיתות כבוד פאר דעם מלאך אז ער איז נישט קעיפעבל, מילא קען ווייל קען עס נאר געטון ווערן דורך איין מלאך. זאגט רשי נצבים עליו, עס מיינט נישט דווקא אויף אים, עס מיינט לפניו, פאר אים, פארוואס נוצט זיך די לשון פון עליו אויף אים, ווייל לשון נקיה כלפי מלאכים אז זיי זענען גרעסער פון א מענטש, וירא. סאו איז רשי מדייק, שטייט צוויי מאל וירא אין די פאריגע פסוק, שטייט וירא ער האט זיי געזען, און נאכדעם וירא וירץ לקראתם, וואס עפעס? הראשון, די ערשטע, איז כמשמעו ער האט געזען די דריי מענטשן, און והשני די צווייטע וירא איז לשון הבנה ער האט פארשטאנען, וואס האט ער פארשטאנען? נסתכל, שהיו נצבים במקום אחד, והבין ער האט פארשטאנען פון דעם שלא היו רוצים להטריחו, אז זיי האבן זיך אפגעשטעלט, ווייל זיי האבן געזען אברהם דארטן זיצן האבן זיי זיך אפגעשטעלט, און ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם עמדו במקומם לכבודו, בעצם האבן זיי געוואוסט, אזוי ווי. ווען ווען איינער קומט דיך אינווייטן אזוי ווי דו דו זאגסט אים כאטשיג אז ניין ס'איז גוט זיי דיך נישט מטריח אפילו דו ווייסט אז ער גייט זיך איינבעטן ביי דיר גייסטו אז זאלסט קומען דאך מאכסטו אים פילן כאילו פאר זיין כבוד אז ניין איך וויל דיך נישט מטריח זיין להראותו שלא רצו להטריחו וקדם הוא ורץ לקראתם איז ער געגאנגען ניין איך וויל ענק יא איז ער געלאפן אין פראנט פון זיי און זיי און זיי אריינגעברענגט שטימט זייער שיין אז ס'איז קעגן איבער אים. אבער נאך א פשט, בבא מציעא, כתיב נצבים עליו, וכתיב וירץ לקראתם, זאגט דארטן די גמרא אז כד חזיוהו דהוה שרי ואסר, ווען זיי האבן געזען אז ער בינדט זיך אויף און בינדט זיך צו זיין וואונד פון די מילה, פירשו הימנו האבן זיי זיך אפגעטון פון אים, ס'הייסט זיי זענען געקומען טאווארדס אים, זיי האבן געזען ווי ער איז ביזי דארט מיט א וואונד, האבן זיי זיך אויסגעדרייט און געגאנגען פארקערט, און מיד וירץ לקראתם איז ער געלאפן אין פראנט פון זיי, דא אבער ווערט שוין שווער, ווייל וואס הייסט וירץ לקראתם אויב זיי גייען. מיטן רוקן צו דיר, נאר די סיבה צו דעם איז וויבאלד זיין טיר, פון דא לערנט די גמרא ארויס אז ער האט געהאט פיר טירן פון זיין טיר, סאו זיי האבן אנגעהויבן אוועקצוגיין איז ער אריינגעלאפן אין זיין געצעלט און ארויס פון א אנדערע טיר וואס דעמאלטס איז ער אויסגעקומען אין פראנט פון די מלאכים. ויאמר האט ער געזאגט צו די מלאכים, קודם האט ער געזאגט א לשון רבים צו יעדעם איינעם, ויאמר אדוני מיינע הערן, נאכדעם האט ער זיך געדרייט צום עלטסטן דער וואס איז געגאנגען אינמיטן, מלאך מיכאל איז געגאנגען אינמיטן, און ער האט זיך אויסגעדרייט צו אים, און ער האט אים געבעטן, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור, גיי נישט אוועק פון דא. זאגט רשי ויאמר אדוני אם נא סאו לגדול שבהם אמר און וקראם כולם אדונים סאו ער האט געזאגט צום עלטסטן האט ער געבעטן אם נא מצאתי חן אבער וקראם כולם אדונים מיינע הערן סאו לויט די פשט אז איז אדוני מיינע הערן כולם אדונים ולגדול אמר אבער צום גרעסטן האט ער געזאגט אל נא תעבור און וויבאלד ער זאגט פארן גרעסטן כיון שלא יעבור הוא יעמדו חבריו עמו וויבאלד אז מ'זאגט פארן גרעסטן בלייב דא מ'זאגט מ'זעט א משפחה מ'זאגט פאר די טאטע קום אריין צו מיר. פאר א קידוש וועלן דאך די קינדער מיטקומען, דארף ער נישט זאגן פאר יעדעם עקסטער קומטס אריין. און בלשון זה, לויט די פשט, הוא חול, איז דער אדוני א לשון פון חול, מיינע הערן. דבר אחר, אז דער אדוני איז אויך א לשון קודש, ס'איז די אייבערשטער'ס נאמען. והיה אומר להקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. ער האט געבעטן דעם אייבערשטן ווארט מיר אויס, ס'מיינט די אייבערשטער איז דאך געקומען אים מבקר חולה זיין, האט ער געבעטן דעם אייבערשטן ווארט מיר דא אויס און איך וויל גיין אריינברענגען מיינע געסט. איי לכאורה ווערט דאך שווער, ס'שטייט דאך, די זאך שטייט דאך נאכדעם וואס ס'שטייט שוין וירץ לקראתם, וואס שטייט ער איז נאכגעלאפן נאך זיינע געסט, און נאכדעם שטייט אז ער האט געזאגט פארן אייבערשטן ער זאל מיך אויסווארטן, האמירה קודם לכן היתה, און ניין, זאגט אבער רשי, ניין, די האמירה צום אייבערשטן איז געווען פאר די וירץ לקראתם, איי פארוואס שטייט וירץ לקראתם קודם, ודרך המקרא לדבר כן, ווייל די כלל איז אין מוקדם ומאוחר בתורה, ס'איז נישטא קיין סיקווענס אוו איווענטס אין די תורה, קען זיין אז די זאך וואס שטייט צוויי פסוקים שפעטער איז געשען פארדעם, וויאזוי האב איך נאך א ראיה? וויאזוי האב איך א ראיה צו דעם? עס שטייט דאך ביי כמו שפירשתי אצל לא ידון רוחי באדם האט די אייבערשטער געזאגט אז איך גיי נאך געבן פאר די מענטשהייט הונדערט צוואַנציק יאר א טשענס תשובה צו טון אז נישט ברענג איך א מבול שנכתב וואס די פסוק שטייט אחר ויולד נח נאכדעם וואס נח האט געבוירן זיין שם וחם ויפת און ואי אפשר לומר כן אז דאס איז געווען די סיקווענס אוו עווענטס אז קודם האט ער געבוירן און נאכדעם האט די אייבערשטער דאס געזאגט אלא מוזן דען מיר זיין שהיתה הגזירה קודם ללידה כ' שנים אזוי ווי אונז האבן דארט מדייק געווען אז די קינדער האבן נישט געטארט זיין העכער הונדערט כדי זיי זאלן נאכנישט זיין חייב בעונשין. ס'זאל נאך זיין אונטער הונדערט יאר, און די און אויב האסטו אים געגעבן הונדערט צוואַנציק יאר, און פארדעם האבן זיי שוין געבוירן, מוז דאך זיין אז די קינדער זענען שוין געווען הונדערט צוואַנציק יאר ענד אולדער, אלא מאי מוז איך זאגן אז ער איז געבוירן צוואַנציק יאר נאכדעם וואס די אייבישטער האט געזאגט לא ידון רוחי, איי פארוואס שטייט לא ידון רוחי נאכדעם אין די תורה, ווייל אין מוקדם ומאוחר בתורה. סאו זאגט ער פאר די חברה, פאר די דריי מלאכים, יוקח נא, נעמטס ביטע פון מיין שליח מעט מים אביסעלע וואסער, ורחצו רגליכם אזוי ווי אנדערסאולד זיין הויז, זיין זיין זיין פארטי, איך נעם אביסל וואסער, והשענו תחת, סאו עטס קומטס און קענט אנליינען וואס דא קען מען ארויסנעמען א לימוד אז מ'דארף רעדן ווייניג און טון אסאך, ער האט זיי געזאגט נעמטס אביסל וואסער, און שפעטער איז ער אנגעקומען מיט דריי צינגען און מיט א גאנצע סעודה. סאו סאו יוקח נא זאגט רשי נישט דורך מיך אליין, ווייל שפעטער שטייט ואקחה פת לחם איך וועל נעמען, דא שטייט א לשון פון יוקח נישט אקח נא. סאו די סיבה ווייל דאס האט ער געטון דורך זיין שליח כדי ער זאל ער זאל קענען גיין שפעטער און און גיין ברענגען בהמות און אנגרייטן די גאנצע סעודה, אבער וויבאלד ער די אייבערשטער איז דאך מדייק מיט א צדיק כחוט השערה, אבער הקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח מידה כנגד מידה, שנאמר וירם משה את ידו ויך את הסלע, וואסער האט די אייבערשטער געברענגט דורך משה רבינו אז ער האט געדארפט שלאגן דעם שטיין, אבער ביי מן שטייט הנני ממטיר לכם לחם מן השמים איך אליינס וועל ענק ברענגען ברויט פון הימל. זעה פון דעם אז דער אייבערשטער האט געטון דא מידה כנגד מידה פאר אברהם אבינו, זאגט רשי ווייטער ורחצו רגליכם, פארוואס עפעס האט ער זיי קודם געהייסן זיך וואשן די פיס און נאכדעם האט ער זיי געזאגט קומטס אריין אין מיין געצעלט, כסבור ווייל ער האט געמיינט שהם ערביים, זיי האבן אויסגעקוקט ווי אראבער, שהם משתחוים לאבק רגליהם, די אראבערס, זייער פרנסה איז דאך ארום צו לויפן אין די מדבריות און דארטן פארקויפן נאפט, מעשה פון יוסף, יא? סאו סאו זיי זיי דאס, סאו יעדע נאכט ווען זיי קומען אהיים, בוקן זיי זיך און זיי דאנקען דעם עפר, די אבק רגליים, פאר שכוח פארן מיך ברענגען אזא גוטע פרנסה, חס ושלום, עפרא לפומיה. סא וועגן דעם האט האט אברהם אבינו נישט געוואלט זיי זאלן אריינברענגען זייער עבודה זרה, וואס זיי איידאלען אזוי, והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו, וועגן דעם האט ער קודם געהייסן אפוואשן און נאכדעם קומטס אריין, אבל לוט שלא הקפיד, ער האט נישט מקפיד געווען אז ס'קומט אריין עבודה זרה אין זיין הויז, הקדים לינה לרחיצה, אזוי ווי שטייט דארטן אין פסוק, ולינו ורחצו רגליכם, קודם קומטס שלאפן און נאכדעם העט עטס אפוואשן ענקער פיס. תחת העץ, איז מיינט נישט עפעס א אפגעשניטענע בוים וואס אויף דעם איז מען געזיצן א סערטען באנק, נאר ס'מיינט תחת העץ אונטער די פעימאס בוים וואס אברהם אבינו האט געהאט, וואס די בוים האט געקענט ווייזן פאר אברהם צו די מענטש איז ערליך צו נישט, לויט די שאטן, א ערליכע מענטש האט עס האט עס אריינגענומען און עס האט געגעבן א גוטע שאטן, איינער וואס איז נישט געווען ערליך האט עס נישט געגעבן קיין שאטן. זאגט די פסוק ווייטער ואקחה, און אברהם זאגט ווייטער פאר די מלאכים, סאו וואשט ענק אפ די פיס, קומטס אריין זיצן אונטער די בוים, און ואקחה פת לחם, איך וועל ענק ברענגען ברויט, וסעדו לבכם, ענק וועלן ענק אנזעטיגן, און ער מענטשנט נאר די ברויט, ער מענטשנט נישט די אלע אנדערע עסן וואס ער גייט שפעטער ברענגען. און אחר תעבורו, און נאכדעם וועט עטץ אוועקגיין. פארוואס? ווייל כי על כן עברתם, עטס זענט שוין במילא אריבערגעגאנגען על עבדכם, עטס זענט שוין אריבערגעגאנגען, ממילא קומטס אריין, לאמיך ענק געבן עפעס צו עסן. ויאמרו, האבן זיי געזאגט, כן תעשה כאשר דברת, אז דו אפערסט אונז א קליין ביסל, העמיר אונז מקבל זיין, בעצם, אבער, אבער, אבער, לייק, איך בין מסכים צו עסן די ביסל ווי דו לייגסט עס אראפ. זאגט רשי וסעדו לבכם, זאגט רשי אז די סיבה פארוואס איך ער זאגט דא, קודם פשוט פשט פת לחם וסעדו לבכם אז ער מענטשענט נאר די ברויט איז ווייל ער וויל נישט אווערוועלמען זיינע געסט מיט אז איך גיי ענק ברענגען א מורא'דיגע סעודה און דאס, סאו וועגן דעם מענטשענט ער, אבער רשי איז עפעס מדייק אז אז בעצם גיי איך ענק ברענגען אלעס גוטס אבער די פת לחם דאס איז די וסעדו לבכם ענק ווערן זאט דורך די פת לחם און רשי ברענגט זיך א ראיה פון תורה נביאים וכתובים ווי מען טרעפט אז פיתא איז סעדתא דליבא. ברויט איז די זאך וואס מאכט באמת זאט, בארואיגט די דעת פון א מענטש. בתורה וואו האב איך א ראיה, ס'שטייט דא וסעדו לבכם מיט ברויט. בנביאים שטייט סעד לבך פת לחם. אז כאטשיג דארטן איז אויך געווען א גאנצע סעודה רעד איך פון די פת לבכם, פת לחם רעד איך אזוי פון סעד לבך. און בכתובים שטייט אז דוד המלך איז משבח הקדוש ברוך הוא אז ער געבט פאר יעדן איינעם, פאר יעדע באשעפעניש אלע זיינע צרכים, זאגט ער דארטן אז ער געבט פאר יעדן ולחם לבב אנוש יסעד. אז ער געבט יעדעם ברויט זיך צו מיישב דעתו זיין, צו צו זיך בארואיגן פון די הונגער, זע איך אז ער רעדט פון פון ברויט וואס די אייבישטער געבט, די אייבישטער געבט דאך נאך זאכן, זע איך פון דעם אז ברויט איז די עיקר, ברויט מאכט בארואיגט די דעת פון א מענטש. אמר רב חמא, לבבכם אין כתיב כאן, ס'שטייט נישט דא וסעדו לבבכם, ס'שטייט דא, וסעדו לבכם, האבן זיי דען געהאט איין הארץ? ס'איז דאך דריי עקסטערע מלאכים. מגיד שאין יצר הרע שולט במלאכים. מילא זענען אלע זייערע הערצער געווען שווים לטובה, כלב אחד, מילא האט ער געזאגט וסעדו לבכם ענקער הארץ. סאו לויט שיטת רמבן, האט ער געוואוסט אז זענען מלאכים, האט ער געוואוסט צו זאגן דאס מדעתו אז ס'איז לבכם און נישט לבבכם. אבער לויט שיטת רשי אז ער האט דאך נישט געוואוסט אז זענען מלאכים, וואס וועט מען ענטפערן דא? ער האט נתנבא און ער האט אבער נישט געוואוסט אז ער איז אז ער איז אז ער זאגט א נבואה. אחר תעבורו זאגט רשי, און אחר כן תלכו נאכדעם קענט עטס גיין. כי על כן עברתם, כי הדבר הזה אני מבקש מכם מאחר שעברתם עלי לכבודי. ס'איז נישט פשט כי על כן עברתם אז דאס איז די סיבה פארוואס זענען ענק זענען אריבער, די מענטשן זענען נישט אריבערגעגאנגען צו קומען עסן ביי דיר. נאָר װײַל ענק זענען אַריבערגעגאַנגען, בעט איך ענק, געטס אַ קום אַרײַן פֿאַר אַ, פֿאַר אַ שנעלע צובײַס. כי על כּן, זאָגט טײַטשט רש"י, אַז כּמו סע װאָלט װען געשטאַנען על אשר, װעגן דעם קומטס אַרײַן, נישט, ענק זענען אַריבערגעגאַנגען דװקא לכּבֿוד דעם. וכן, כּל כי על כּן שבמקרא מײנט דאָס, אַזױ װי ס'שטײט דאָרטן כי על כּן באו בצל קורתי, װי לוט זאָגט דאָרטן פֿאַר די מלאָכים, אז ענק זענען אריבערגעקומען זענען זיי דען געקומען דארטן צו זיין אין לוט'ס הויז? ניין, נאר ווייל ענק זענען שוין אריבערגעקומען בעט איך קומטס אריין אין מיין הויז. די זעלבע זאך דארטן ביי יעקב ווען ער געבט דארטן די מתנות פאר עשו, זאגט ער כי על כן ראיתי פניך, ס'איז נישט וועגן די אז ווייל כ'האב געזען דיין פנים וועגן דעם געב איך די מתנות, איך געב די מתנות, איך געב דיר מתנות ווייל דו האסט געזען מיין פנים, יא, ס'איז אביסל א טוויסט, סאו דא ביי אונזער פסוק שטימט עס זייער גוט, ס'איז נישט אז די מלאכים זענען אריבער געגאנגען אין אברהם'ס הויז כדי צו באקומען עסן, נאר אז ענק זענען שוין במילא אריבער, קומטס אריין עסן. זאגט די פסוק ווייטער, וימהר אברהם האהלה אל שרה, ער איז געגאנגען צו זיין ווייב ויאמר מהרי אייל צו שלש סאים קמח, דריי סאה פון קמח וואס דאס וועסטו נוצן פאר איין פערפעס מען באלד זעהן רשי וואס, און די צווייטע זאך וואס זאלסט נעמען איז סולת, גוטע אויסגעזיפטע מעהל, לושי, און קנעט עס אויס און ועשי עוגות מאך פון דעם קיכן, זאגט רשי קמח סולת, סולת לעוגות, אז ס'איז צוויי עקסטערע זאכן, קמח און אויכעט סולת, סולת לעוגות, קמח לעמילן של טבחים, פאר די אמאליגע צייטן איז נישט געווען קיין דעקלעך פאר די טעפ, און אויכעט האט מען געוואלט ארויס סאקן פון די טאפ די אלע. די באבלס וואס קומען ארויף ווען מען קאכט, פלעגט מען לייגן א שטיקל טייג אן טאפ פון די טאפ, לכסות את הקדרה, לשאוב את הזוהמא, וואס דאס פלעגט איינזאפן די זוהמא וואס עס פלעגט ארויסקומען פון די עסן ווען מען האט עס אויפגעקאכט, די באבלס. אזא זאך איז אויך געווען פאר א צודעק פאר די טאפ. די רמבן זאגט אבער. אז ניין אז ס'איז נישט קיין צוויי עקסטערע זאכן נאר נעם שלש סאים קמח זיפ עס אויס ס'זאל ווערן סולת און וואנס ס'איז סולת מאך פון דעם לושי ועשי עוגות קנעט עס אויס און מאך פון דעם דאס אבער לויט שיטת רשי איז אז יא נעם צוויי עקסטערע זאכן דאס נעם פאר דעם דאס נעם פאר דעם זאגט די פסוק ווייטער ואל הבקר רץ אברהם יעצט אז ער האט אינגעידזשט שרה צו מאכן די ברויט איז ער שנעל געלאפן צום שטאל און ער האט גענומען פון דארטן בן בקר רך וטוב, עס הייסט דריי עקסטערע בהמות, א בן בקר, רח ו טויף האב איך דריי עקסטערע ריבויים, ויתן אל הנער ער האט עס געגעבן פאר זיין ישמעאל וימהר און ער האט אים אונטערגעאיילט לעשות אותו. בעצם האט ער נישט געדארפט קיין העלפ פון אברהם פון ישמעאל נאר ער האט אים געוואלט מחנך זיין באלד זעהן רשי. בן בקר רח ו טויף, האב איך דא דריי ריבויים, בן בקר, רך וטוב, ג' פרים היו כדי להאכילן ג' לשונות בחרדל, דריי צינגען אין בחרדל אין אזא גרעיווי אין אזא זאפט. אל הנער, וועם האט ער געהייסן דא עס ברענגען, עס מאכן? זה ישמעאל לחנכו במצוות, וואס כאטשיג ער האט נישט געדארפט זיין העלפ, ווייל ער האט דאך געהאט דרײַ הונדערט און אַכצן באדינער, און ער האט דאך געקענט אלעס טון לויט זיינע באדינער, ער האט עס אבער געוואלט אליינס טון, ער האט אויפגעגעבן צו טון דאס, צו קאכן דעם פלייש, כדי צו מחנך זיין זיין קינד. ויקח חמאה וחלב ער האט גענומען פיטער און. און מילך ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, און ער האט עס געלייגט פאר ובן הבקר אשר עשה, און אויך די בן בקר אשר עשה וואס ער האט צוגעגרייט, דאס הייסט בעצם האט עס ישמעאל געקאכט און געמאכט, ער האט עס נאר מסדר געווען אויף א טעלער און עס אריינגעברענגט, פאר דעם שטייט אשר עשה, ויתן לפניהם, און ער האט עס געלייגט פאר זיינע געסט, והוא עומד עליהם, אזוי זיי צו באדינען, תחת העץ, און ויאכלו און זיי האבן געגעסן, זאגט רשי ויקח חמאה, ולחם לא הביא, עס שטייט נישט אזוי אז ער האט געברענגט ברויט, ער האט דאך גערעדט אזא גרעיט דיעל פון די ברויט אז סעדו לבכם, און דא קומט ער אן מיט חמאה וחלב און בן בקר און ער ברענגט נישט קיין ברויט. זאגט רשי לפי שפירסה שרה נדה שחזר לה אורח כנשים, ס'איז שוין אנגעהויבן גלייך ווען די מלאכים זענען געקומען נאך פאר זיי האבן געזאגט איז זי שוין צוריק יונג געווארן, און ונטמאת העיסה און דער אברהם האט נאר געגעסן חולין בטהרה און ער האט נישט געוואלט געבן פאר זיינע געסט עפעס וואס ער וואס ער אליינס וואלט נישט געגעסן פאר זיך. סאו בעצם איז דאס א מחלוקה אין גמרא, צווישן רבי מאיר און די רבנן, רבי מאיר זאגט דאס אז אז שפירסה נדה וועגן דעם האט זי נישט געברענגט קיין ברויט, אבער די רבנן זאגן דארטן בעצם האט ער יא געברענגט ברויט, נאר ס'האט נישט אויסגעפעלט צו זאגן, ווייל ברויט איז די עיקר פון די סעודה, איז יעדער וואלט פארשטאנען אליינס אז ער ברענגט ברויט, ער דארף נישט עקסטער אויסמענטשענען אז ער האט דאס אויכעט געברענגט. חמאה, שומן החלב שקולט מעל פניו, דאס איז די פעטע זאך וואס די פעטע חלק וואס מען נעמט אראפ פון העכער די מילך וואס דאס טורנס אינטו פוטער און טשיז, ובן בקר אשר עשה, האט ער עס דען געמאכט? ניין, אשר תיקן, ער האט עס צוגעגרייט אויף א טעלער כדי ער זאל עס קענען פרעזענטן פאר זיינע געסט. קמא קמא שתיקן, אמטי ואייתי, זאגט רש"י אז וויבאלד ס'שטייט ויקח חמאה וחלב ובן הבקר, און ס'שטייט א לשון יחיד ובן הבקר, ס'שטייט נישט אלע דריי, ווייל ווי יעדע זאך וואס איז געווארן רעדי, ער האט געענדיגט איין פלעיט, שנעל אריינגעברענגט נאך א פלעיט, שנעל אריינגעברענגט. ויאכלו, נראו, וואס הייסט בעצם די מלאכים קענען דאך נישט עסן, נאר נראו כמו שאכלו, ס'האט אויסגעקוקט ווי זיי עסן. מכאן שלא ישנה אדם מן המנהג, א מענטש קומט אן צו א פלאץ ווי דארטן פירט מען זיך צו עסן, אפילו דו ביסט א מלאך און דו עסט נישט, עסטו. דער אבן עזרא זאגט אבער אז ניין, בעצם די ויאכלו איז פשוט אזוי ווי די פשט אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אשר תאכל האש, אז די. פייער עסט אויף דעם קרבן, עסט דען די פייער די קרבן? ניין, ער פארלענדט עס. דאס זעלבע זאך דא ויאכלו, אז עס איז געווארן פארלענדט, איך נוץ א לשון פון ויאכלו אזוי ווי דארטן. ויאמרו האבן די דריי מלאכים געזאגט צו אברהם, אליו, איה שרה אשתך, ווי איז דיין ווייב שרה? ויאמר האט ער געענטפערט, הנה באוהל, ווייל זי איז א צניעה. ממילא וועגן דעם זעהט מען, בעצם האבן זיי געוואוסט אז זי איז אין אז זי איז אין די אוהל, נאר וויבאלד זי איז א צניעה באהאלט זי זיך דארטן. און ויאמרו זעה איך דא א לשון רבים, פארוואס האט עס נאר נאר איינער האט דאך מבשר געווען שרה אויף די אז זי גייט האבן אויף לידת יצחק, נאר אלע דריי האבן געפרעגט אז ס'זאל נישט זיין אז דער איינער זאל נישט זיין חשוד על העריות אז ער פרעגט וועגן א פרעמדע פרוי. ויאמרו אליו זאגט רש"י. סאו נקוד על א' יוד און ו', ווען דו קוקסט אריין אויף די ווארט אליו איז די א' יוד ו' געפינטלט, האט אזא עקסטערע פינטל, און ותניא ר' שמעון בן אלעזר אומר כל מקום שכתב רבה שכתב רבה על הנקודה, איבעראל ווען דו האסט א ווארט, האסט צוויי דריי אותיות וואס זענען געפינטלט און פינף זעקס וואס זענען נישט געפינטלט, אתה דורש הכתב, קענסטו דרש'ענען די לעטערס וואס האט נישט קיין פינטל, וכאן הנקודה רבה על הכתב, דא האסטו דאך פיר לעטערס און דריי דערפון איז געפינטלט, אתה דורש הנקודה, סאו וויאזוי גייסטו דרש'נען די לעטערס א' י' ו' אז ער האט אז זיי האבן געפרעגט שאף לשרה שאלו איו אברהם ווי איז דיין מאן אברהם? למדנו שישאל אדם באכסניא שלו לאיש על האשה ולאשה על האיש ווען א מענטש קומט צו איינעם צו גאסט זאל ער זיך נאכפרעגן סיי פון די פרוי וואס טוט דיין מאן און סיי פון די מאן וואס מאכט דיין פרוי בבא מציעא אומרים אז יודעים נאך א פשט אז יודעים היו מלאכי השרת שרה אמנו היכן היתה, בעצם האבן די מלאכים געוואוסט ווי די שרה איז, אלא להודיע שצנועה היתה, כדי לחבבה על בעלה, זיי האבן געוואלט אז ס'זאל ווערן א קאנווערסעישן אז די שרה איז נישט דא, האבן זיי געפרעגט אזוי וועט מען מוזן ענטפערן אז זי איז אין אוהל כדי ווייל זי איז א צנועה, כדי לחבבה על בעלה, צו מאכן די רעספעקט אויף, אז די מאן זאל איר מער רעספעקטן, אמר רבי יוסי בר חנינא, כדי לשגר לה, נאך א סיבה פארוואס זיי האבן געפרעגט ווי זי איז, כדי לשגר לה, כוס של ברכה. סאו די לכאורה אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לשגר לה כוס של ברכה קומט אויס אזוי ווי די רבנן אין די פריערדיגע מדרש וואס אונז האבן געזאגט אז בעצם איז יא געווען ברויט, לויט די אנדערע שיטה איז דאך נישט געווען קיין ברויט, מילא שטימט דאך נישט וואס איז שייך כוס של ברכה מען האט דאך נישט געבענטשט? זייער שיין. הנה באוהל זאגט רשי, צנועה היא זי איז א צנועה מילא איז זי דארטן, און לויט די אנדערע פשט אז מען האט געפרעגט בשלומה, האט אברהם אבינו צוריק גענטפערט הנה באוהל און זי איז דארטן וועל ענד גוד, זי איז פיין. לויט רבי יוסי אז ווילסט שיקן מים אחרונים ווילסט שיקן כוס של ברכה שור זי איז אין אוהל קענסט איר אריין שיקן דארטן דא פסוק י' ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה זאגט די מלאך זאגן די מלאכים זאגט יעצט זאגט איין מלאך ויאמר א לשון יחיד דא קענסטו זען אז אז פריער האבן גערעדט אלע דא רעדט נאר איינער שוב אשוב אונז וועלן זיך צוריק קערן מיט א ציווי פונעם אייבערשטן כעת חיה אין א יאר ארום ווען עטס לעבטס נאך און והנה בן לשרה שרה וועט דעמאלטס האבן א א קינד ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו שרה האט געהערט ווייל זי איז געשטאנען דארט אין בעק פון טיר, און והוא אחריו דער מלאך איז געשטאנען אויסגעדרייט מיטן רוקן צום טיר, און און כדי אז זי זאל קענען הערן, כעת חיה, זאגט רשי, כעת הזאת לשנה הבאה, בערך אין די יעצטיגע צייט נעקסטע יאר, ווייל בעצם האט גייט דאך יצחק געבוירן א' די פסח, די טאג וואס אברהם האט זיך געמל'עט. כדי ס'זאל זיין פיר הונדערט יאר ביז די אויסלייזונג, ופסח היה ולפסח הבא נולד יצחק, בערך פסח צייט פון נעקסטע יאר איז יצחק געבוירן, סאו מדלא קרינן כעת, אזוי ווי ס'וואלט זיי געשטאנען כמו עת, אלא כעת, אזוי כמו העת, אונז האבן דאך פאריגע וואך מדייק געווען אין די הרה נסו רשי אז א קמץ אויף די ערשטע לעטער עקט אזוי ווי א ה' הידיעה, זאגט רשי כעת, כעת חיה, כעת הזאת שתהא חיה לכם, אזוי ווי די צייט וואס עטס לעבטס, אזוי וועלן ענק זיין בחיים נעקסט יאר. עס קען נישט זיין אז כעת חיה מיינט דער היינטיגע טאג, ווייל ס'איז ער איז דאך נישט געבוירן אום היינטיגע טאג, ער איז דאך געבוירן דריי טעג צוריק, ווי ער גייט געבוירן נעקסטע יאר דריי טעג פריער, נאר די כעת קומט דרוקן אז אזויווי ענק לעבן יעצט, גייען ענק דעמאלטס אויך לעבן, שתהיו כלכם שלמים וקיימים. זאגט רשי שוב אשוב, לא בשרו המלאך שישוב אליו, אז ער אליינס וועט זיך צוריק קערן, נאר דאס איז חלק פון מיין שליחות, מיין שליחות איז אז איך זאל ענק זאגן אז דער אייבערשטער גייט צוריק שיקן נאך א מלאך צו ענק נעקסטע יאר, וואס זאל ענק קומען, וואס זאל קומען, כעת חיה אז און ענק גייען דעמאלטס שוין האבן א קינד אלא בשליחותו של מקום אמר לו כמו ויאמר לה מלאך השם הרבה ארבה און והוא אין בידו להרבות ווי ס'שטייט דארטן ווען די מלאך האט געזאגט פאר אברהם אבינו נאך די עקידה הרבה ארבה זרעך די מלאך מאכט דען מער? ניין די אייבערשטער מאכט אלא בשליחותו של מקום אף כאן זעלבע זאך דא שוב אשוב איז בשליחותו של מקום אמר לו כן זייער שיין. סאו זאגט רש י אלישע אמר לשונמית למועד הזה כעת חיה, אונז האבן מיר דאך געהאט פאריגע וואך האבן מיר אונז געמענשענט אז אלישע האט געפרעגט זיין קנעכט וואס זאל מען איר אנווינטשן האט ער געזאגט זי האט נישט קיין קינד, האט אלישע אנגעווינטשן א קינד פאר די שונמית וואס האט אים גענומען אלס גאסט, האט ער איר געזאגט למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, א יאר ארום. אין אזא צייט ווען דו גייסט לעבן, גייסטו האלדזן א קינד? ותאמר, האט זי צוריקגעענטפערט, אל אדוני איש אלוקים, אל תכזב בשפחתך, זיי נישט קיין ליגנער, ברענג נישט ארויס קיין דבר שקר פון דיין מויל, פארוואס? ווייל אותן המלאכים שבישרו את שרה אמרו למועד אשוב וועלן מיר אונז זיך צוריקקערן, און דו זאגסט מיר, אז למועד הזה כעת חיה את חובקת, כאילו דו ווילסט מיר געבן אזוי ווי א ריאשורענס, דו ווילסט מיר סתם מחזק זיין דאס איך זאל האבן עפעס האופ, איך זאל האבן לייף, זאגסטו מיר אז איך וועל האבן א קינד, אבער דו נעמסט נישט קיין ריספאנסיביליטי אז דו אליינס וועסט צוריק קומען. אמר לה אלישע, אותן המלאכים שהם חיים וקיימים לעולם, דארט איז דאך געווען מלאכים וואס זענען געקומען מבשר זיין פאר שרה, האבן זיי געהאט די אביליטי צו זאגן למועד אשוב אונז וועלן מיר זיך צוריק קערן, אבל אני בשר ודם, ווייס איך דען צו איך גיי מארגן לעבן צו נישט? וועגן דעם זאג איך נישט אז איך גיי צוריקקומען, אבער זאל וויסן זאלסטו אז גייסט האבן א קינד. והוא אחריו, ווער איז געווען אין בעק פון טיר? זאגט רש י, הפתח היה אחר המלאך, ס'קען נישט זיין אז שרה איז געווען אונטערן טיר, ווייל ס'שטייט ו' הי' ו' א', ווען ס'איז ווען א לשון נקבה וואלט עס ווען געדארפט שטיין ו' הי' י' א', אז שרה איז געווען, ס'שטייט דאך א לשון זכר, מוז זיין אז דער מלאך איז געשטאנען מיטן רוקן צום טיר אז זי זאל קענען הערן. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, ס'פארציילט אונז די תורה א הקדמה, וועט ער א פסוק ארום זאגן אז שרה האט זיך אויסגעלאכט פון די גאנצע זאך, פארוואס האט זי זיך אויסגעלאכט? זאגט די פסוק ווייל ואברהם ושרה זקנים באים בימים. און חדל להיות לשרה אורח כנשים, זיי זענען שוין געווארן, זיי זענען עלטער געווארן, און זי, שרה האט שוין נישט געהאט איר, איר יונגקייט, מ'וועט זען רשי וואס דאס איז, זאגט רשי חדל להיות, פסק ממנה, ס'האט זיך אפגעשטעלט פון איר, אורח קנשם, די אורח נדות. איי פריער לויט איין שיטה פון רש י אז זי האט אז אברהם האט נישט געברענגט די ברויט ווייל זי האט פירסה נדה, דאס הייסט אז א מאל אמאל האט זי יא געקענט זעהן דם נדה, אבער אבער די אורח קנשם די סדר אויף א קאנסיסטענט בעיסיס דאס האט זי נישט געהאט, סאו ממילא וויבאלד ער האט געמאכט די הקדמה אז שרה האט געוויסט אין וועלכע מצב זי איז, ותצחק שרה בקרבה לאמור, זי האט זיך אויסגעלאכט. בקרבה אין איר פון אינעווייניג, וועגן איר אינעווייניג, צוויי זאכן האט זי געלאכט פון. די ערשטע זאך איז, אחרי בלותי היתה לי עדנה, נאכדעם וואס איך בין שוין צוקנייטשט און פארוועלקט, העט מיר קומען יונגקייט, און די צווייטע זאך, און לאמיר שוין יא זאגן אז איך ווער צוריק יונג, ואדוני זקן, מיין מאן איז דאך איז דאך שוין אלט. זאגט רש י בקרבה, מסתכלת במעיה, ואמרה, זי האט אריינגעקוקט אין אירע געדערים און זי געזאגט, אפשר הקרבים הללו טעונין ולד קען דען זיין אז די גוף זאל האלטן א קינד? השדים הללו שצמקו מושכין חלב, זאלן ארויסגעבן מילך. סאו דאס איז די בליבה וואס, בקרבה וואס רשי לייגט אראפ אז זי האט אריינגעקוקט אין זיך, די רדק זאגט אבער אז בקרבה ווייל זי האט נישט געוואלט רעדן הויעך מחמת צניעות, און די חזקוני זאגט אז בקרבה אז זי האט געטראכט אז זי וועט עס שפעטער איבערפארציילן מיט חוזק פאר אירע חבר'טעס. עדנה, מיינט צחצוח בשר, אז א פרישער א פרישער גוף, אזוי ווי א יונגע גוף, ולשון משנה משיר את השער, דאס הייסט ס'שטייט דארטן אז די די פרויען וואס לייגן אויל אויף זייערע גופים אראפצונעמען די האר און מעדן את הבשר צו מאכן צו מעדן זיין די גוף, זע איך פון דעם אז עדנה איז א לשון פון יונגקייט, דבר אחר, לשון עידן, אזוי ווי בכל עידן ועידן יעדע צייט און צייט, סאו האט זי געזאגט היתה לי עדנה וועט נאך קומען צוריק צו מיר די זמן וסת נדות, איז ויאמר ה' אל אברהם, למה זה צחקה שרה, פארוואס לאכט זי? לאמר צו זאגן האף אמנם אלד ואני זקנתי, דאס הייסט כאטש זי האט נישט געוואוסט, בעצם די רמבן וואס האט פריער געזאגט אז אברהם האט געוואוסט אז זיי זענען מלאכים, האט אבער יא, איז אבער יא אויך מודה אז די שרה האט נישט געוואוסט אז זיי זענען מלאכים, סאו מילא וואס ווילסטו פון איר? אז צוויי אז דריי אראבער קומען אן און זיי זאגן אז דו גייסט האבן א קינד, פארוואס אבער זאלסטו נישט לאכן? האסט וואלסט געדארפט גלייבן. אדער וואלסטו געדארפט זאגן אמן כן יהי רצון סאו די אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל אזוי זיין, ממש אפלאכן פון די גאנצע זאך, האט זיך די אייבערשטער גערעגט אויף איר, און און זאגט רשי אף אמנם הגם אמת אלד אזוי האט זי געזאגט, און ואני זקנתי, סאו די אייבערשטער, בעצם האט זי געזאגט ואדוני זקן אז אברהם איז אלט, דא זאגט זאגט די אייבערשטער פאר אברהם אז זי געלאכט צו זאגן אז זי איז אלט, סאו שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה ואדוני זקן זעה איך פון דעם אז מחמת שלום מעג מען ארום טוישן אביסל פון די אמת. זאגט אים דער אייבערשטער, היפלא מהשם דבר, איז דען פארהוילן עפעס פונעם אייבערשטן א זאך וואס ער קען נישט טון? און איך זאג דיר צו, אז למועד אשוב נעקסטע יאר וועל איך צוריק קומען, כעת חיה ווען ענק אלע לעבן נאך און פריש אין כוחות, ולשרה בן און דיין ווייב שרה וועט האבן א קינד. זאגט רשי, היפלא, כתרגומו היתכסי, איז דען פארהוילן עפעס? וכי שום דבר מופלא ומופרד ומכוסה ממני, מלעשות כרצוני, איז דען עני זאך אין דער וועלט פארהוילן פון מיר אז איך זאל קענען טון מיין ווילן? זאגט זאגט די אייבערשטער נאכמאל די פראמעס אז למועד, לאותו מועד המיוחד, שקבעתי לך מאתמול, נעכטן האב איך דיר שוין צוגעזאגט ווען דו האסט דיך געמל'עט אז דו גייסט האבן א קינד, למועד הזה בשנה אחרת, נעקסטע יאר אזא צייט פון ווען איך האב דיך צוגעזאגט וועסטו טאקע האבן א קינד. האטס א סוקסעספול דעי.